מיר וועלן היינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק ט"ו, פרשת נח, שיחה א', עמוד פֿיר און דרײַסיק. געוואלדיג, א געוואלדיגע געשמאקע שיחה, דער רבי ברענגט אראפ די מעשה וואס נח האט געבויעט די תיבה, און רש"י ברענגט אראפ אז עס האט אים גענומען הונדערט און צוואַנציק יאר. דער רבי וועט פרעגן א שאלה אויף דעם, דער רבי וועט פרובירן צו געבן צוויי ענטפערס. ער וועט עס אפפרעגן און דער רבי געבן זיין הסבר און דער רבי זאגט א ביאור בזה בפשטות און פון דעם ביאור בפשטות גייט דער רבי אריין אין א חקירה פון דעם ראגעטשאווער וועגן דעם מעשה פון בנין התיבה און לויט דעם עט דער רבי זאגן ווי רשי האלט אין פשוטו של מקרא אין וועלכע סברה פון דעם ראגעטשאווער האלט רשי. נאכדעם וועט דער רבי ברענגען איינע פון די געשמאקע הסברים און א לאנגן הסבר אין די שיחה, דעם חילוק פון פירוש רשי על התורה וואס איז אני לא באתי אלא לפרש פשוטו של מקרא, און דעם חילוק פון פירוש רשי אויף שס. און נאכדעם וועט דער רבי צוגלייכן דעם ענין פון תיבת נח אז ס'דא אפאר זאכן וואס זיי גלייכן זיך אויס מיט דעם ענין פון סוכה, און נאכדעם וועט דער רבי אראפברענגען דעם חילוק וואס איז דא אין סוכה מיט די תיבת נח, לויט דעם וואס מען זעט דעם חילוק אז נח, ווי ס'ברענגט זיך ווי דער רבי וועט ברענגען אין די שיחה, קלאר די מראה מקומות מיט אלץ, אז נח האט זיך נישט אפגעגעבן מיטן דור זיי צו ברענגען צו תשובה, מה שאין כן אנדערע צדיקים יא, און דער עיקר דעם חילוק פון נח ביז משה רבינו, וואס ביי נח איז געווען די תיבה, משה רבינו האט אונז געגעבן די תורה וואס אין די תורה שטייט, משה קיבל תורה מסיני, דארטן דא די מצוה פון סוכה, דעם חילוק פון משה'ן ביז נח, פשוט א תענוג רוחני צו לערנען די שיחה. אות אלף, בנוגע דעם זמן וואס האט געדויערט בנין התיבה דורך נח'ן, שטייט אין מדרש אז מאה ועשרים שנה היה משתדל בה, און אזוי ברענגט אראפ רשי בפירושו על התורה אז נח האט געבויעט די תיבה הונדערט און צוואַנציק יאר. זאגט די רבי דארף מען פארשטיין ווי קומט עס אז נח האט זיך אזויפיל צייט פארזאמט מיט בויען די תיבה און נישט מקיים געווען דעם ציווי השם, ער האט דאך געהאט א ציווי פונעם אייבערשטן עשה לך תיבת עצי גופר וגומר, פארוואס האט ער עס נישט מקיים געווען בזריזות? בפרט אז דאס איז געווען צוליב זיין הצלה און קיום כל העולם כולו. איז דאך א געוואלדיגע שאלה פארוואס האט אים גענומען הונדערט און צוואַנציק יאר צו מאכן די תיבה. ער האט געהערט פונעם אייבערשטן עשה לך תיבת עצי גופר, האט ער עס געדארפט מאכן בזריזות און נישט ווארטן נישט נישט פארנעמען אזויפיל צייט. און רש"י באווארנט עס נישט אפילו נישט ברמז. איז דאך א געוואלדיגע שאלה פארוואס רש"י זאגט גארנישט אויף דעם. זאגט דער רבי אז מען קען נישט זאגן, לכאורה וואלט מען געקענט זאגן אז אין דעם פרט איז די הנהגה פון נוח געווען נישט כדבעי, לכאורה קען מען זאגן אז נוח האט זיך אין דעם פרט זיך נישט געפירט ווי ס'דארף צו זיין, וויבאלד אז דער פסוק איז מעיד איש צדיק תמים היה, אפילו לויט דער דעה אז עס איז נאר געווען בדורותיו, ביי נוח שטייט א פסוק איש צדיק היה בדורותיו, ס'הייסט אז ווען ער וואלט געווען אין אנדערע דורות וואלט ער נישט געווען צדיק. איז לכאורה קען מען דאך יא זאגן אז אין דעם האט ער זיך נישט מתנהג געווען ווי ס'דארף צו זיין, זאגט דער רבי איז דאך אבער בנוגע דעם בנין התיבה איז דער פסוק מסיים ומדגיש ויעש נוח ככל אשר ציווה אותו אלוקים כן עשה, שטייט דאך קלאר אז נוח האט געמאכט ככל אשר ציווה אותו אלוקים, איז פארשטאנדיג אז דעם ציווי האט ער אויסגעפאלגט בשלימות אין אלע פרטים.

אין פרשת בראשית, אין סוף פרשת בראשית שטייט שוין דארטן אז דער אייבערשטער האט געזאגט אז ער וועט מאריך זיין, ער וועט מאריך אף זיין, אז ער וועט פארלענגערן זיין כעס אויף הונדערט און צוואנציג יאר טאמער וועלן די אנשי דור המבול תשובה טון. דעריבער האט נוח נישט געדארפט איילן צו אויפבויען די תיבה, און ער האט זיך דערווייל עוסק געווען אין מעורר זיין בני דורו לתשובה, לכאורה קען מען ענטפערן אז נוח האט זיך נישט געאיילט ווייל דער אייבישטער אליין האט דאך געזאגט אז ער וועט ווארטן הונדערט און צוואַנציק יאר אפשר וועלן זיי תשובה טון, האט ער זיך דערווייל אפגעגעבן מיט זיי און זיי מעורר זיין לתשובה, בפרט אז ווען זיי וואלטן חוזר בתשובה געווען וואלט דאך קיין מבול נישט געקומען. און עס וואלט בכלל נישט נויטיג געווען די תיבה איז במילא קען מען ענטפערן לכאורה אז דערפאר האט נוח זיך נישט געאיילט און האט עס נישט געמאכט גלייך ווען דער אייבערשטער האט אים געהייסן ווייל ער האט געוואוסט אז ס'איז דא הונדערט און צוואנציג יאר האט ער זיך דערווייל אפגעגעבן בעסער זיי צו מקרב זיין און זיי זאגן אז זיי זאלן תשובה טון אז ס'גייט קומען א מבול און דערנאך האט ער געמאכט דעם די תיבה זאגט דער רבי מ'קען דעם ענטפער אויכעט נישט ניצן צוליב צוויי סיבות, ווייל, אלף, ערשטע סיבה, וויבאלד אז ביים ציווי עשה לך וגומר איז נישט געזאגט געווארן קיין זמן ווען די תיבה זאל פארטיג ווערן, שטייט נישט דארטן ווען ער זאל מאכן די תיבה, ס'שטייט טאקע אין פרשת בראשית אז דער אייבערשטער וועט ווארטן הונדערט און צוואַנציק יאר, אבער דער אייבערשטער זאגט נוח'ן עשה לך תיבת עצי גופר, שטייט נישט קיין זמן, איז ער האט עס געדארפט אפטון וואס פריערט, און וויבאלד אז נח האט דעם ציווי מקיים געווען בשלימות כנל, איז פארשטאנדיג אז עס שטייט נאר עשה לך תיבת עצי גופר, האט ער עס געדארפט מאכן וואס פריערט, און וויבאלד אז נח האט דעם ציווי מקיים געווען בשלימות ווי מ'האט געזאגט פריערט, איז נישט מסתבר אז ער האט אפגעלעגט דעם קיום הציווי פון עשה לך אפילו צוליב מעורר זיין דורכדעם בני דורו לתשובה, אפילו איך זאל זאגן אז ער האט געוואלט ווארטן מיט די תיבה, ווייל ער ווייסט אז ס'איז דא הונדערט און צוואנציג יאר, האט ער זיך דערווייל אפגעגעבן מיט זיי, און זיי מקרב זיין, און זיי מקרב זיין, זיי זאגן זאלן תשובה טון, אפשר וועלן זיי תשובה טון וועט מען נישט דארפן קיין תיבה, קען מען עס נישט זאגן, פארוואס? ווייל דער אייבערשטער האט דאך אים געזאגט עשה לך תיבת עצי גופר אן קיין תאריך ווען דער מבול גייט קומען, האט ער עס געדארפט מאכן גלייך בזריזות, און אפילו נישט צוליב מעורר זיין זיי צו תשובה האט ער אויך נישט געדארפט ווארטן, זיין ענין איז צו מקיים זיין דעם ציווי פונעם אייבערשטן גלייך

האט דער ענטפער אז ער האט געוואוסט אז ס'וועט קומען אין כ ח שנה, איז געווען זייער זייער א גוטער ענטפער, אז איך וואלט געקענט זאגן אז נח האט געזאגט אזוי, ס'גייט ווארטן הונדערט און צוואַנציק יאר ביז דער אייבישטער וועט זען אז זיי טוען נישט קיין תשובה וועט ער ברענגען דעם מבול, איז לאמיר זאגן אפאר יאר פאר די הונדערט און צוואַנציק העט ער גיין און בויען די תיבה, ווייל די גאנצע צייט העט ער זיך בעסער אפגעבן אויף זיי צו מקרב זיין און זאגן אז זאלן תשובה טון, אבער עס בלייבט דאך אבער נישט פארשטאנדיג, פארוואס האט נח געדארפט זיך עוסק זיין אין בנין התיבה דעם גאנצן משך זמן פון כ ח שנה, פונקט פארקערט, אויב איך וויל זאגן אז לויט דעם וואס ס'שטייט אז ס'ווארטן, אז דער אייבישטער העט ווארטן הונדערט און צוואַנציק יאר, העט מאריך אף זיין, אפשר וועלן זיי תשובה טון, האט נוח געדארפט ווארטן און בויען די תיבה די לעצטע פאר יאר, אבער פארוואס זאג איך אז ער האט געבויעט די תיבה די גאנצע הונדערט און צוואַנציק יאר? ממילא קען מען נישט נוצן דעם ענטפער אז צוליב דעם סיבה האט נוח געווארט געבויעט די תיבה די גאנצע צייט הונדערט און צוואַנציק יאר. איז דא צוויי ענטפערס וואס דער רבי ענטפערט פארוואס מ'קען עס נישט געבן.

ולמה הטריחו בבניין זה, רש י ברענגט אראפ דעם לשון פון מדרש, אז דער אייבישטער האט דאך אסאך וועגן וואס ער האט געקענט ברענגען א רווח והצלה פאר נוח'ן, פארוואס האט ער אים געדארפט מטריח זיין ער זאל מאכן א תיבה הונדערט און צוואנציג יאר? איז געווען כדי שיראו אנשי דור המבול עוסק בו ק כ שנה, פארוואס דער אייבישטער האט אים געהייסן מאכן די תיבה זאל נעמען אזויפיל צייט, ווייל אנשי דור המבול זאלן זען אז ער בויעט די תיבה הונדערט און צוואנציג יאר, ושואלין אותו מה זאת לך? און זיי וועלן אים פרעגן וואס איז דאס? אויף וואס מאכסטו עס? והוא אומר להם, און ער ענטפערט זיי, עתיד הקדוש ברוך הוא להביא מבול לעולם, אולי ישובו. ממילא לויט דעם ביאור וואס שטייט אין רש י, און רש י ברענגט און עס ברענגט זיך אויכעט אין מדרש, קומט אויס אז דער בנין התיבה און מעורר זיין אנשי דורו לתשובה זענען נישט קיין צוויי באזונדערע עניינים, נאר ס'איז היינו הך, ס'איז נישט קיין צוויי זאכן, ער בויעט די תיבה, די תיבה און מעורר זיין לתשובה איז איין ענין. דער עצם פעולת הבנייה פון דער תיבה איז געווען א מיטל צו מעורר זיין זיי לתשובה. איז לכאורה דער ביאור אין דעם איז זייער געשמאק, אז קומט אויס פארוואס ער האט עס געבויט הונדערט און צוואנציג יאר, ווייל ס'דארף נעמען הונדערט און צוואנציג יאר ביז דער מבול העט קומען, איז די גאנצע צייט איז דער ענין פון בויען די תיבה עס זאל ווערן געראטעוועט דארטן, אבער פון צווייטן זייט איז דער ענין דער עצם ענין פון בויען די תיבה האט אויכעט א ענין וואס איז מעורר לתשובה, זיי זאלן אריבער גיין דארטן יעדן טאג און זיי זאלן אים פרעגן אויף וואס טוסטו דא, ווי דער לשון אין מדרש, מה זאת לך? און ער עט זיי ענטפערן, עתיד הקדוש ברוך הוא להביא מבול לעולם אולי ישובו. וויבאלד אז דאס איז געווען דער טעם פון דעם ציווי, עשה לך תיבת עצי גופר, אז זיי זאלן תשובה טון, איז פארשטאנדיג אז דאס וואס נח האט זיך פארזאמט מיט בנין התיבה איז נישט קיין הנהגה פון היפך הזריזות אינעם קיום הציווי, ס'איז נישט קיין היפך פון קיום הזריזות, די שאלה איז דאך געווען פארוואס ער האט געשלעפט הונדערט און צוואנציג יאר ער האט דאס געקענט מאכן אסאך גיכער, נאר דווקא דאס איז דער אמת'ער אופן פון קיום הציווי. ווייל וואס איז דאס דער אמת'ער קיום פון אויבערשטנ'ס ציווי, וויבאלד אז די מטרה פון עשיית התיבה איז כדי שיראו ואולי ישובו, ממילא דערפאר האט עס גענומען הונדערט און צוואַנציק יאר. ממילא איז זייער געשמאק פארשטאנדיג א פשוט'ער ענטפער בפשטות פארוואס האט אים גענומען די תיבה הונדערט און צוואַנציק יאר, ווייל בויען די תיבה זאל האבן וואו צו אריינגיין און זיך ראטעווען ער מיט די ווייב מיט די קינדער מיט די אלע חיות און עופות איז צוזאמען ס'איז נישט קיין צוויי באזונדערע עניינים נאר ס'איז איין ענין,

אויך אן אויפגעבויטע תיבה וואלט ביי זיי ארויסגערופן די שאלה מה זאת לך? זאגט דער רבי ס'איז דער ענטפער איז א געשמאקער ענטפער אבער ס'איז נישט אינגאנצן גלאטיג פארוואס? ווייל אויב ער וואלט געמאכט די תיבה בזריזות ווי דער אויבערשטער האט אים געהייסן עשה לך תיבת עצי גופר אפילו אז איך זאג אז די תיבה דער עצם פון די מאכן די תיבה איז אויף צו איז אויף צו זיי מעורר זיין לתשובה איז אפילו ווען די תיבה וואלט געווען פארטיג ער וואלט עס געמאכט גיכער וואלט אויכעט געברענגט זיי לתשובה פארוואס? ווייל זיי וואלטן געפרעגט מה זאת לך? וואס האסטו אוועקגעשטעלט עפעס אזא תיבה? וואס איז דאס? אפילו ווען ער ענדיגט דאס לאמיר זאגן אין צען יאר, אין צוואנציג יאר, איז די אנדערע איבעריגע הונדערט יאר וואלטן אלעמאל אריבערגעגאנגען און געפרעגט, נוח, וואס איז דאס? וואס האסטו געמאכט עפעס די תיבה? דער רבי ברענגט אראפ זייער געשמאק פון אין הערה עלף, וכן משמע קצת בסנהדרין, אזוי ווייזט טאקע אויס אביסל אין די גמרא אין סנהדרין, וואס די גמרא זאגט דארט אין סנהדרין, תיבה זו למה?

שטייט טאקע נישט אזוי, און ס'שטייט דארט מה אתה עושה, וואס טוסטו? אקעי, אבער דער רבי זאגט לכאורה דער ענטפער וואס ער האט געגעבן איז א גוטע ענטפער אבער נישט אינגאנצן גלאטיג, פארוואס? ווייל אויך אן אויפגעבויטע תיבה וואלט זיי אויכעט ארויסגערופן די שאלה מה זאת לך, און ס'וואלט זיי מעורר געווען לתשובה. איז דעם רבינ'ס לשון איז, איז דאך הדרא קושיא לדוכתא, קומט דאך צוריק די קשיא צוריק, פארוואס האט נח געשלעפט די מאכן די תיבה הונדערט און צוואנציג יאר און נישט געמאכט די תיבה, עשה לך תיבת עצי גופר מיט די גרעסטע זריזות וואס ער וואלט נאר געקענט? וואס איז די קשיא צוריק זאגט דער רבי פארוואס האט נוח געדארפט אפציען דעם קיום הציווי עשה לך אויף א משך פון ק כ שנה היפך בתכלית פון זריזות בעת ער האט געקענט מקיים זיין דעם ציווי השם און בויען די תיבה בזריזות גדולה און דורך דעם אויפגעבויט און דורך דעם אויפגעבויטע תיבה מעורר זיין ביים דור המבול די תמיהה מה זאת לך ער האט געקענט האבן ביידע זאכן, ער האט געקענט מאכן וויבאלד ער האט געזאגט אז דער ענין פון בויען די תיבה איז דאך א ענין פון עשה לך, א ענין וואס דארף זיין ממילא האט עס געדארפט זיין בזריזות, איי וואס וועט זיין מיט דעם ענין וואס רשי ברענגט אראפ הרבה רווח והצלה פארוואס ער האט מטריח געווען אז ער זאל עס מאכן, וואלט געווען די פארטיגע תיבה וואלט אויך געווען א ענין פון מעורר זיין לתשובה, און זיי וואלטן געפרעגט מה זאת לך? איז דאך ממילא נישט אינגאנצן גלאטיג דער ענטפער, בלייבט דאך ווייטער די שאלה פארוואס האט נח עס נישט געמאכט בזריזות? קען מען זאגן אז דער ענין פון עשה לך תיבת גומר גופא מאנט אז עס זאל געדויערן ק כ שנה, אין דעם ציווי פון עשה לך תיבה איז אין דעם גופא מאנט זיך אז עס זאל נעמען טאקע הונדערט און צוואנציג יאר, און ווי ס'איז אויך משמע פון לשון ולמה הטריחו בבנין זה כדי שיראו אנשי דור המבול עוסק בה ק כ שנה ושואלין אותו וכו', אין דעם לשון אליין פון רש י און פון דעם מדרש ולמה הטריחו אז זיי זאלן שואלין אותו זאלן אים פרעגן די גאנצע הונדערט און צוואנציג יאר וואס בויעסטו דא? אז דער אויבערשטער האט אים מלכתחילה מטריח געווען מיט א בנין וואס מוז נעמען ק כ שנה, כדי די אנשי דורו זאלן זען און פרעגן און נתעורר ווערן בתשובה, און ניט אז ער האט צוליב דעם שיראו ושואלין כו' אויסגעצויגן דעם בויען ביז ק כ שנה. נח האט אויסגעצויגן דעם גאנצן בויען פון די תיבה הונדערט און צוואנציג יאר, און נישט נאר ווייל ער האט עס געמאכט ווייל שיראו ושואלין, ווייל דער אייבישטער בשעת ער האט אים געזאגט עשה לך תיבה, האט ער אים געזאגט אז ער זאל עס מאכן אין הונדערט און צוואנציג יאר. ווי קען דאס זיין? וועט דער רבי אונז מסביר זיין אין אות ג' דעם הסבר אויף דעם יסוד וואס דער רבי לייגט אוועק דא אז אין דעם עשה לך תיבה איז די שאלה איז דאך געווען אז ס'דארף זיין בזריזות און עס מאכן וואס גיכער, זאגט דער רבי אז אין עשה לך תיבה מוז מען קומען צו א מסקנא אז ס'געווען אין דעם ציווי אליין איז געווען א הוראה אז ער זאל עס מאכן די גאנצע הונדערט און צוואנציג יאר. וואס האט נישט צו טון צו דעם ענין פון יראו ושואלין, אזוי דער אייבישטער געהייסן עס מאכן. זאגט דער רבי אין אות ג', איז דער ביאור בזה בפשטות, זייער א פשטות'דיגן ענטפער פארוואס דאס איז געווען דער ציווי אז ער זאל מאכן די תיבה הונדערט און צוואנציג יאר. עשה לך איז דער טייטש בפשוטו של מקרא דו זאלסט טון. און ווי דער אברבנאל זאגט, דער אברבנאל זאגט קלאר, דער רבי ברענגט אראפ דעם לשון פון אברבנאל, עשה לך, אויף דעם עשה לך, תיבת עצי גופר, זאגט דער אברבנאל עשה לך, כלומר, שנח בעצמו יעשה התיבה, ולא יצווה לעשותה לאחרים. שטייט דאך אין אברבנאל קלאר, וויבאלד אז ס'שטייט דארט די לשון עשה לך דו זאלסט זיך מאכן א תיבה, זאגט דער אברבנאל אז וואס מיינט דאס? אז נח אליין מוז מאכן די תיבה. דער ציווי איז געווען אז נח אליין זאל בויען די תיבה. און נאכמער, לויט ווי דער ראגעטשאווער איז מסביר על דרך ההלכה, אז דארט וואו דער ציווי איז בלשון עשה, באשטייט די מצוה אין דער פעולת העשייה גופא, דער ראגעטשאווער טייטשט אויס על פי הלכה אז וואו ס'שטייט אין תורה עשה מיינט דאס די מצוה ווערט געטון דווקא מיט די פעולת העשייה גופא ועל דרך זה ביי אן עבירה אז דארט וואו דער אנזאג אויפן איסור שטייט בלשון עשייה שטייט קלאר לא תעשה איז מען עובר דורך דער עשייה בפועל ממש אבער אויף דעם וואס ווערט אויפגעטון דורך א גרם איז נישטא קיין חיוב. זאגט דער רבי דער ראגעטשאווער ברענגט אראפ על דרך ההלכה אין ביידע זייטן סיי אין א מצוות עשה און סיי אין א מצוות לא תעשה, ווען ס'שטייט עשה לך איז גייט די מצוה אויף די פעולת העשייה, דאס מיינט נישט אז נח, לאמיר זאגן א דוגמא, נח וואלט געגיין און ער וואלט געטראפן אז פונקט האט איינער דארטן געמאכט א תיבה פונקט מיט די זעלבע מאסן ווי דער אייבישטער האט געהייסן, איז ער נישט יוצא מיט די תיבה, ווייל דא שטייט דער לשון עשה לך, איז די פעולת העשייה מוז זיין דווקא נח זאל עס מאכן. און די זעלבע זאך זעט מען אויכעט אין דעם ענין פון לא תעשה. בשעת עס שטייט דעם ביי לא תעשה לא תעשה, דער לשון פון לא פון תעשה, אזוי ווי שטייט ביי מצוות עשה, עשה לך, ווען ס'שטייט ביי לא תעשה לא תעשה, ווען קען מען עובר זיין אויף דעם די עבירה דווקא ווען ער האט געטון די מעשה בפועל ממש, ווי איז אבער אויב ס'געטאן געווארן דורך א גרם, נישט האט עס געטאן בפועל ממש נאר האט גורם געווען אז דורך זיין גרם איז געווארן עפעס א ענין וואס ס'שטייט אויף דעם לא תעשה, איז אויף דעם נישטא קיין חיוב. וואסערע שייכות האט די ווארט פונעם ראגעטשאווער צו די מעשה פון סוכה? זאגט דער רבי, ועל דרך זה קען מען עס אפלערנען אויף נידון דידן, מ'קען עס אפלערנען אויף די מעשה מיט די תיבה, ועל דרך זה בנידון דידן ביי עשיית התיבה וויבאלד אז דער ראגאטשאווער זאגט דאך אז עשה לך באשטייט די מצוה אין דעם פעולת העשייה אז עס איז געווען איז מוז מען זאגן אז דא איז אויך די זעלבע זאך וויבאלד אז ביים ציווי אויף עשיית התיבה שטייט דער לשון עשה לך אז די מצוה איז די עשייה גופא ווי געזאגט פריער אז די מצוה איז אז נח זאל מאכן א תיבה במילא האט נח אליין געמוזט טון די גאנצע ארבעט פון בנין התיבה זייער געשמאק, לויט דעם אברבנאל און לויט דעם וואס דער ראגאטשאווער זאגט אז וואו ס'שטייט עשה, מיינט דאס אז דער עיקר מצוה פון דעם עשה איז דער פעולת העשייה פון די תיבה, און ווי געזאגט פריערט, ווען נח זאגט אנדערע צו ס'אויפבויען, אדער ווען אנדערע וואלטן געהערט דעם ציווי פון נח און זיי וואלטן אליין עס געגיין בויען, אדער ווען נח טרעפט א, ס'איז א שווערע דוגמא אבער ס'איז א געשמאקע דוגמא אונז צו עס פארשטיין בעסער, ווען ער טרעפט פונקט אז איינער האט געמאכט אזא תיבה, וואלט ער יוצא געווען מיט דעם? ניין, ווייל עשה לך מיינט אז דער מצוה איז אין טון, אין בויען די תיבה, נישט נאר די תוצאה פון האבן א תיבה, נאר בויען די תיבה. דער רבי זאגט אין חצאי ריבוע, ועל דרך ההלכה האט ער עס נישט געקענט טון דורך א שליח, לכאורה אויב דו זאגסט מיר אז דער דער ראגאטשאווער זאגט אין הלכה אז עשה לך מיינט אז די פעולת העשייה האט ער עס געקענט טון דורך א שליח, אויב ער טוט דורך א שליח דאך אזוי ווי ער וואלט עס געטון, ווארום אפילו מען זאל זאגן אז אויך די ציוויים בלשון עשה קען מען מקיים זיין דורך א שליח, און זיין פעולה ווערט פאררעכנט פונקט ווי דער משלח וואלט עס געטון, אפילו מען זאל זאגן אז ווען ס'שטייט עשה לך, איז קען מען דאך קען מען דאך נעמען און זאגן איינעם ער זאל זיין זיין שליח, און ווען דער שליח טוט דאס איז דאס פונקט ווי דער משלח האט עס געטון, ער האט דאך עס געקענט טון א אנדערער, און נישט נח אליין, עס וואלט געהייסן אזוי ווי נח וואלט עס געטון. האט אבער נוח נישט געקענט מאכן א שליח אויף בנין התיבה, פארוואס? היות אז ביי א בן נוח איז נישטא דער גדר פון שליחות. דער רבי ברענגט אראפ אין צפנת פענח אין דעם ראגעטשאווער אין סנהדרין שם, און אויכעט אזוי איז אין צפנת פענח על התורה, וועגן דעם ענין פון שליחות, אז ס'איז נישטא ביי זיי דער ענין פון גדר פון שליחות. באופן הנל, אויף אזא סארט אופן, אז ס'זאל זיין דער שליחות פון א בן נח צו א צווייטן בן נח, אז ס'זאל זיין שלוחו זאל זיין כמותו, אזוי ווי נח וואלט עס אויפגעבויט, קען נישט זיין, ממילא מוז מען קומען צוריק צו דעם ענין אז וויבאלד אז ס'שטייט עשה לך, און עשה לך איז דאך דער ענין פון דער די פעולת העשייה, נישט נאר ס'זאל זיין די תיבה נאר דער בויען די תיבה, דאס מיינט עשה לך אז ס'דארף ווערן געטון דורך אים, האט עס נח אליין געמוזט טון. קומט מען צו צו א מסקנה זייער געשמאק אז נוח אליין האט געמוזט בויען די תיבה, במילא זאגט דער רבי יעצט איז קיין חידוש נישט, עט ווערן פארענטפערט זייער געשמאק פארוואס ס'האט אים גענומען הונדערט און צוואַנציק יאר, וואס הגם נוח האט מקיים געווען דעם ציווי השם צו בויען די תיבה מיט גרויס זריזות, האט זיך נישט געפוילט, האט עס געמאכט מיט די גרעסטע זריזות, האט עס פון דעסטוועגן געדויערט א משך זמן פון ק"כ שנה. און דער רבי לייגט צו זייער געשמאק, אדרבה, טוענדיג איינער אליין, איז גאר א וואונדער וואס די גאר גרויסע בוי ארבעט האט ביי אים גענומען נישט מער ווי ק"כ שנה. געוואלדיג געוואלדיג געוואלדיג, דער רבי זאגט אז ממילא איז זייער גוט פארשטאנדיג פארוואס נח האט געמאכט די תיבה הונדערט און צוואַנציק יאר, און ס'איז נישט געווען קיין ענין פון פוילקייט, ס'איז געווען א ענין פון זריזות, און די גרעסטע זריזות וואס קען נאר זיין, און ס'בלייבט נאך א וואונדערליכע זאך, ווי האט ער עס געקענט מאכן איין מענטש אזא תיבה פון שלוש מאות אמה און מיט די אנדערע רעכענונגען פון חמישים אמה ושלושים אמה אזא גרויסע תיבה דאס מאכן אליין אלץ אין הונדערט און צוואנציג יאר איז זייער געשמאק פארשטאנדיג פארוואס די תיבה האט גענומען הונדערט און צוואנציג יאר וויבאלד אז דער ענין וואס שטייט עשה לך מיינט דאס אז נוח אליין דארף עס טון און דער רבי ברענגט אראפ דעם אברבנאל און דער רבי ברענגט אראפ דעם ראגעטשאווער אין הלכה אז וואו ס'שטייט עשה לך איז דער ענין עשה לך איז די מצוות עשה ווי דער רבי שטייט עשה עס טון מוז עס ווערן געטון דער ענין די פעולת העשייה דער טון איז נישט נאר ס'זאל זיין א תיבה נאר ער זאל מאכן די תיבה, פארשטייט זיך אז ער וועט מאכן די תיבה וועט זיין א תיבה צו זיך קענען ראטעווען אבער נישט דא איז אז ס'דארף זיין א תיבה צו זיך ראטעווען און ס'זאל אראפקומען פון הימל א תיבה אדער ווי געזאגט פריערט אז איינער זאל זאל אים מאכן די תיבה קען נישט קען נישט זיין קיין שליחות מוז נוח מאכן אליין די תיבה אויב ער מוז מאכן אליין די תיבה ווערט שוין זייער גוט פארשטאנדיג און ס'ווערט נאך שווער פון די אנדערע זייט אדרבה ווי האט ער געקענט מאכן אזא תיבה אליין אין הונדערט און צוואנציג יאר אות ד', יעצט זאגט דער רבי ביים ראגעטשאווער, געפינט מען בנידון דידן דער ראגעטשאווער וועגן דעם ענין פון תיבת נח, געפינט מען צוויי סברות, דער ראגעטשאווער ברענגט צוויי סברות, און ווי געזאגט פריער, דער רבי וועט ברענגען די ביידע סברות, און דער רבי וועט מכריח זיין אז רש"י גייט לויט איין סברה פון דעם ראגעטשאווער. געפינט מען בנידון דידן צוויי סברות, צי ביי עשיית התיבה איז די מצוה געווען די פעולת הבנין, ווי געזאגט פריער דעם בויען די תיבה, אדער א מצוה אז א מציאות פון א בנין אז עס זאל זיין א געבויעטע תיבה דער ראגאטשובער זאגט דא צוויי סברות מען קען זאגן צוויי סברות זאגט דער ראגאטשובער איין סברה איז אז די מצוה איז די עשיית התיבה מאכן די תיבה און די צווייטע אויפן ווי ס'קען זיין אז די מצוה איז ס'זאל זיין א בנין נישט זאל זיין א תיבה אבער נישט דער בויען די תיבה לויט דעם וואס קומט אויס לויט די צווייטע סברה פון ראגעטשאווער קומט אויס אז נח האט געקענט נעמען אנדערע זאלן עס בויען אדער טרעפן א פארטיגע תיבה דער עיקר איז אז ס'דא א תיבה לויט די ערשטע סברה איז אז דער עיקר די עשיית די עשיית התיבה איז די פעולת הבנין דעם בויען די תיבה ויש לומר אז דאס איז תלוי אין דעם טעם הציווי צו מאכן די תיבה ס'תלוי ווי צו זאגן צו די פעולת הבנין איז א חלק פון די מצוה אדער ס'זאל זיין א תיבה, איז תלוי וואס איז דער טעם וואס דער אייבישטער האט געהייסן מאכן די תיבה. אויב די מטרה פון דער תיבה איז געווען נאר די הצלה פון מי המבול, יא, מיר זאגן אז די תיבה איז געבויט געווארן נאר אויף צו ראטעווען צו ראטעווען נח מיט די משפחה מיט די חיות פון די מבול, איז אין דער פעולת הבנין דער תיבה פאר זיך נישטא קיין תוכן, די גאנצע זאך איז די מציאות פון דער תיבה. זייער געשמאק. אויב איך זאג אז דער ענין פון בויען די תיבה איז נאר א הצלה פון מי המבול, יעמאלט איז נישטא קיין קיין תוכן מצוה אין בויען די תיבה, ס'איז דא א מצוה ס'זאל זיין א תיבה, איז מיר נישט קיין חילוק ווער ס'מאכט עס. אבער אויב מען זאל זאגן אז די התעסקות אין בנין התיבה איז געווען מיט דער כוונה כדי שיראוהו ושואלין אולי ישובו, אויב מיר זאגן אז די כוונה איז אין דעם נישט נאר דעם ראטעווען נח'ן, נאר אדער אדער אינגאנצן נישט אויף ראטעווען נח'ן, נאר דער בנין התיבה איז געווען אויף צו מעורר זיין דעם דור אויף תשובה, איז דער בנין גופא, יעמאלט איז דער בנין גופא א מצוה, פארוואס? ווייל דאס ברענגט צו תשובה. איז האבן מיר דא צוויי סברות פונעם ראגעטשאווער, און דער רבי זאגט אז דער חילוק איז, ווענדט זיך וואס איז געווען די מטרה פון די תיבה, אויב די מטרה איז געווען פון די תיבה אז מען זאל ראטעווען נח מיט די משפחה, יעמאלט איז דער ענין נישט פעולת הבנין איז נישט די מצוה, עס דארף זיין א תיבה ווייל מען דארף אים ראטעווען, אויב אבער די פעולה איז אז ווי דער רש"י ברענגט אראפ פון מדרש אז דאס איז צו מעורר זיין דעם דור אויף תשובה, יעמאלט איז דער בויען אליין איז די מצוה. על פי זה קען מען מסביר זיין אז דאס איז כוונת רש י מיט זיין פירוש, יעצט וועט מען פארשטיין אויך די געשמאקע זאך אין רש י, רש י ברענגט אראפ א חלק פונעם מדרש און ער ברענגט נישט אראפ דעם גאנצן מדרש, לויט דעם וועט מען פארשטיין ווי רש י'ס שיטה איז אין די צוויי סברות, צו די תיבה איז געבויעט געווארן צו ראטעווען נוח'ן, צו די תיבה איז געבויעט געווארן אז דער דור זאל תשובה טון, זאל אים האלטן אין איין פרעגן מה לך זאת, וואס טוסטו דא, מה אתה עושה? אזוי איז געווען דער לשון דארטן, כדי שיראו ק"כ שנה ושואלין מה זאת לך? און ער זאגט זיי אז ס'גייט זיין א מבול. על פי זה קען מען מסביר זיין אז דאס איז כוונת רשי מיט זיין פירוש הרבה רווח והצלה לפניו, ולמה הטריחו בבניין זה כדי שיראו וכו'. מיטן אריכות הלשון ולמה הטריחו בבניין זה, פארוואס האט דער אייבישטער מטריח געווען נח מיט דעם בנין, רשי ברענגט אראפ דעם אריכות לשון, איז רשי אויסן צו מבאר זיין אז די קשיא איז נישט נאר פארוואס האט דער אויבישטער אויסגעקליבן דווקא דעם אופן פון הצלה און נישט אן אנדער אופן פון רווח והצלה, רש י קומט מיר נישט דא פארענטפערן די שאלה פארוואס דער אויבישטער האט אויסגעקליבן דעם ענין צו מאכן א תיבה דווקא, נישט דאס איז רש י אויסן דא, פארוואס? ווייל אין דרך הפשט איז דאס קיין גרויסע קשיא נישט, ס'איז נישט קיין קשיא לכתחילה פארוואס דער אויבישטער האט אים געהייסן מאכן א תיבה, פארוואס? ווייל אין דרך הטבע איז א תיבה דער מיטל צו ניצול ווערן פון א מבול מים, ווי ווערט מען ניצול פון א מבול מים? מען גייט אריין אין א שיף. דערפאר האט ער אים געהייסן מאכן די תיבה. איז דאס אליין נישט קיין גרויסע קשיא. נישט דאס וויל רש י ענטפערן מיט די אריכות הרבה רווח והצלה לפניו ולמה הטריחו. וואס דערפאר ברענגט טאקע נישט רש י דעם לשון פון מדרש, וכי לא היה יכול הקדוש ברוך הוא להציל את נח באמונתו ובדיבורו או להעלותו לשמים, רשי ברענגט נאר א האלבן מדרש, רשי ברענגט נישט דעם המשך אז צו דען האט דער אייבישטער נישט געקענט ראטעווען נוח'ן מיט זיין אמונה אדער מיט מיט דער אייבישטנס דיבור, אדער דער אייבישטער וועט אים ארויפנעמען אויפן הימל אויף די צייט וואס ס'וועט זיין דער מבול, און נוח מיט זיין ווייב מיט די קינדער מיט די אלע חיות זאלן זיין אין הימל דארט איז נישטא קיין מבול וועט ער אים אזוי ראטעווען, רשי ברענגט דאס נישט ווייל דאס איז נישט רשי'ס קשיא פארוואס האט ער אים געהייסן מאכן די תיבה. בעיקר וואס וויל רשי דא מסביר זיין? ולמה הטריחו בבניין זה, פארוואס האט ער אים מטריח געווען, נישט פארוואס מאכן די תיבה, פארוואס האט עם מטריח געווען, פארוואס האט נח אליין זיך געדארפט מטריח זיין בבנין התיבה, דאס וויל רשי דא פארענטפערן, דאס הייסט, וואס איז די כוונה אין דעם וואס דער בנין גופא איז א מצוה, דאס וואס רשי וויל פארענטפערן דא, נישט פארוואס האט עם געהייסן מאכן די תיבה, נאר פארוואס האט עם, ער זאל מאכן די תיבה, ער אליין, דאס הייסט וואס איז די כוונה אין דעם וואס דער בנין גופא איז א מצוה, און וואס דערפאר האט נוח אליין זיך געדארפט מתעסק זיין מיט דעם, וואס ענפערט רשי? איז דער רבי מסביר זייער געשמאק אויף די שאלה, אויף דעם ענפערט רשי, למה למה הטריחו בבנין זה והרי הרבה רווח והצלה, און רשי ברענגט נישט דעם המשך ארויפנעמען אויפן הימל, ווייל נישט דאס איז זיין שאלה, כדי שיראו וכו' זאלן זען און זאלן תשובה טון דורך זיין ארבעט. אז די טירחא אינעם בנין איז צוליב מעורר זיין לתשובה, במילא איז מובן פארוואס די מצוה באשטייט אין עצם בויען פון די תיבה. זעט מען דא אויף זייער געשמאק, אז מיר זעען אז רש"י'ס שיטה מיט דעם וואס ער ברענגט אראפ דעם ענין פון ולמה הטריחו בבנין זה, איז די שאלה נישט פארוואס האט מען געהייסן מאכן א תיבה, נאר דער דיוק איז דא אויפן הטריחו, פארוואס זאל ער אליין עס מאכן, זאגט רשי ווייל זיי זאלן זען און זאלן תשובה טון, ממילא קומט אויס אז דער רשי גייט לויט דעם. דער לויט די סברא פונעם ראגעטשאווער אז דער גאנצער מטרה פון דעם ענין פון דעם בנין התיבה איז געווען כדי שיראו ושואלין נישט נישט אויף צו ראטעווען אים ווייל אויב ס'וואלט געווען אויף צו ראטעווען אים וואלט יענער געקענט מאכן אנדערע די תיבה רשי איז מדגיש למה הטריחו ער זאל עס מאכן ער זאל עס מאכן איז לויט די צווייטע סברא פונעם ראגעטשאווער אז מיר זאלן זען אז ער זאל תשובה טון ממילא ווער דארף מאכן די תיבה הטריחו ער מוז מאכן די תיבה דאס גייט עס צוזאמען מיט דעם ענין פון עשה לך אז ער דארף עס מאכן און דער רבי ברענגט אראפ אין הערה פֿיר און צוואַנציק כי מכיוון שהציווי על בנין התיבה הוא לא בשביל ההצלה, לויט די סברא איז דאך דער בנין התיבה נישט אויף די הצלה, פארוואס? ווייל רש"י זאגט דאך אליין והרבה רווח והצלה לפניו, איז דער בויען די תיבה איז נישט אויף צו אים ראטעווען, ער קען אים ראטעווען מיט אנדערע זאכן, ולא בשביל ההצלה שהרי הרבה רווח והצלה לפניו, און פארוואס האט דער אייבישטער געהייסן מאכן א תיבה, אלא חובת גברא על נוח לעוררם לתשובה, דער בנין אויף די תיבה איז געווען א חובת גברא, ס'איז נישט קיין חובה אז ס'דארף זיין א תיבה, די חובה איז אז ער דארף בויען די תיבה, ס'איז א חובת גברא אויף אים, הרי מובן שכל זה שצריך להיות הפעולה שכל זמן שצריך להיות הפעולה לעוררם, כל זמן ביז די הונדערט און צוואנציג יאר וואס דארף זיין די פעולה אויף זיי צו מעורר זיין, ווי דארף עס זיין? צריך להיות פעולתו של נח בבניין התיבה. יעצט מיר וועלן ממשיך זיין אין אות ה'. מען דארף נאך אבער פארשטיין רש"י בפירוש על התורה איז דאך מפרש פשוטו של מקרא. יא, גערעדט שוין אסאך מאל, בפרט מען לערנט עס שוין חומש בראשית, אין בראשית און אין נוח און ווייטער, דער רבי זאגט, דער רש"י ברענגט אראפ אין זיין יסוד ווען ער הייבט אן דעם חומש, אני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא, סאו רש"י איז דאך פשוטו של מקרא. וואס איז דער הכרח על דרך הפשט אז עשה לך תיבת גומר מיינט הטריחו כולי אז נוח דארף אליין בויען די תיבה? אין פירוש רש"י אין פשוטו של מקרא ווען א קינד לערנט דעם פסוק וואס עס שטייט עשה לך תיבת עצי גופר, פון וואנעט נעמט רש"י אין פשוטו של מקרא אז ס'מיינט הטריחו, אז נח דארף אליין בויען די תיבה? בפרט אז עס איז שווער זיך פארשטעלן ווי קען איין מענטש אויפבעען אויפבויען א תיבה פון שלוש מאות אמה וגומר. לויט ווי מען געלערנט ערשט אין רשי קומט אויס פון רשי אז געווען א חובת גברא אז נח מוז בויען די תיבה וויבאלט אז ער זאגט דארטן הרבה רווח והצלה ולמה הטריחו און עשה לך אז ער זאל עס מאכן אבער פון וואנט נעמט רשי אין פשוטו של מקרא אז ס'מיינט אז ער זאל עס מאכן לכאורה איז שווער צו זאגן כנזכר לעיל אז דאס איז מצד דעם לשון עשה לך לכאורה האט מען געקענט ענטפערן אז רשי נעמט עס פון דעם פסוק וואס ס'שטייט עשה לך מיינט עס אז דו זאלסט עס מאכן כ ו אין פשוטו של מקרא מוז דאס נישט זיין. ד דאס וואס מ'האט געברענגט פריערט אוואו ס'שטייט עשה לך איז געווען די ראגאטשאווער על דרך ההלכה ווי ס'שטייט פריערט קלאר אין די שיחה אז די ראגאטשאווער זאגט עס על דרך ההלכה אבער אין פשוטו של מקרא וואו ס'שטייט עשה לך מוז דאס מיינען אז ער דארף עס מאכן ווייל דער לשון אדער דער לשון עשה לך וכיוצא בזה געפינט מען בכמה מקומות וואו דאס מיינט על פי פשוטו של מקרא וואס מיינט דאס? מ'געפינט אין ווי דער רדק ברענגט אראפ אויפן פסוק דארטן לך בשבילך, איז די זעלבע זאך דא אויך, עשה לך, מאך א טובה פאר דיר זאלסט ווערן געראטעוועט, און נאך א פלאץ וואס מען טרעפט לך, ווי רשי ברענגט אראפ אין בהעלותך, לך משלך, אפשר מיינט דער עשה לך דא ביי די תיבה אין פשוטו של מקרא מיינט עס עשה לך פאר דיר, עס לייגט זיך זייער אין שכל אין פשוטו של מקרא מער ווי עשה לך אז דו דארפסט מאכן די תיבה, וואנט נעמט רשי אין פשוטו של מקרא אז ס'מיינט אז ער דארף עס מאכן? ס'דא עשה לך בשבילך און ס'דא און ס'דא לך משלך אז ס'דארף זיין פון דיינע געלט אז נח האט געדארפט באצאלן פאר די תיבה אבער נישט אז ער האט עס געדארפט מאכן. ויש לומר, דער רבי ברענגען א געשמאקע געוואלדיגע ראיה וואס האט רשי'ן געקוועטשט, פון וואנט רשי נעמט אין פשוטו של מקרא אז די אז ס'געווען דא די מצוה איז געווען די עשיה בפועל פון די תיבה אז די זיי זאלן זען און זאלן פרעגן און זאלן תשובה טון, און ווי געזאגט פריער דעם לשון די הערה אז ס'געווען א חובת גברא אויף אים אז ער זאל בויען אז די מצוה איז געווען אויף בויען די תיבה נישט אז נאר אז ס'זאל זיין א תיבה פארשטייט זיך אז מען בויט די תיבה וועט זיין א תיבה ויש לומר אז רשי'ס הכרח איז פון דעם סדר והמשך הכתובים רשי וואנט נעמט דאס רשי פון דעם סדר און דעם המשך הכתובים. דער ציווי אויף עשיית ה, זייער געשמאק, געוואלדיג געשמאק וואס דער רבי מאכט דא א געוואלדיגן כאפ. דער ציווי אויף עשיית התיבה שטייט אין פסוק גלייך נאכן סיפור הפעולה ובנוגע לדור המבול. אין סוף בראשית שטייט דארטן אז דער אייבישטער זאגט אז ס'איז געווען דארטן נישט ווי ס'דארף צו זיין די הנהגה זייערע, און דער אייבישטער האט געזאגט קץ כל בשר בא לפני והנני משחיתם את הארץ. ס'איז אין פרק ו' אין פסוק י ג אין פרשת בראשית. קץ כל בשר בא לפני והנני משחיתם את הארץ. און פאר דעם פסוק ואני הנני מביא את המבול מים, וואו שטייט דער פסוק קץ כל בשר בא לפני והנני משחיתם? און פאר דעם פסוק ואני הנני מביא את המבול מים וגומר, וואו ער איז מפרט אין וואס פאר אן אופן דאס וועט זיין, יעמאלט זאגט ער ערשט ווי ס'וועט זיין דער אופן פון משחיתם את הארץ.

פאר דער אייבישטער זאגט ואני הנני מביא את המבול מים, שטייט שוין אז ער זאל מאכן א תיבה, זע איך אז דער ענין פון די תיבה איז נישט געמאכט געווארן אויף צו ראטעווען נח מיט זיין מיט די משפחה מיט אלס, נאר דער נאר די פעולה דער עצם פון די מעשה הבנייה איז א מצוה וענין בפני עצמו התראה לדור המבול זאגט דער רבי פון דעם פון דעם נעמט רשי אין פשוטו של מקרא אז דער עניין וואס דער אייבישטער האט געזאגט עשה לך מוז מען דא טייטשן אז ס'געווען עשה לך אז נוח אליין מוז בויען די תיבה און נישט ער קען עס געבן אנדערע און נישט עשה לך איז בשבילך און נישט עשה לך איז משלך נאר ס'דאווקא אז ער זאל עס מאכן דער אייבישטער זאגט קץ כל בשר בא לפני והנני משחיתם את הארץ, און פאר ער זאגט והנני מביא את המבול מים שטייט שוין עשה לך תיבת עצי גופר. אות ו'. יעצט וועלן מיר לערנען וואס מ'האט דערמאנט אין אנהייב פון די שיחה, דעם חילוק פון פירוש רשי אויף פשוטו של מקרא און פירוש רשי אין שס. אות ו'. שוין גערעדט כמה פעמים אז דער דרך פון פירוש רשי על התורה איז נישט אינגאנצן פונקט ווי דער דרך פירושו על השס. כאטש אז אין ביידע איז עניינו לפרש על פי פשוטו, דער רבי ברענגט אראפ ווי יד מלאכי כללי רשי בתחילתו, דארטן דארטן זאגט ער עס, אז סיי אין שס און סיי אין חומש איז על פי פשוטו, איז אבער נישט גלייך פשוטו פון שס, לימוד על דרך ההלכה, צום פשוטו פון מקרא, פארשטאנדיג אז ס'דא א חילוק פון פשוטו של מקרא חומש און פשוטו של שס וואס דארטן איז וואס דארטן איז מער על פי דארטן איז על פי הלכה. על דרך ההלכה. עס איז נישט גלייך צום פשוטו פון מקרא לימוד פשט הכתובים. זיי זענען צוויי באזונדערע אופני לימוד. דעריבער קען מען נישט פרעגן א סתירה פון פירוש רשי על התורה לפירושו על השס. אסאך מאל געפינען מיר אז ס'וועט זיין א חילוק פון פירוש רשי על התורה אויפ'ן זעלבן ענין און פירוש רשי אויפ'ן שס. זאגט דער רבי שליטא קענסט נישט ברענגען קיין סתירה אויף דעם, ווייל ס'איז צוויי דרכים, צוויי סארטן וועגן אויף דעם ענין פון לערנען. נאכאמאל, ווי דער יד מלאכי זאגט אז ביידע זענען טאקע פשוטו, אבער ס'איז דא א חילוק פון פשוטו של שס, וואס איז על דרך ההלכה, און פשוטו פון מקרא, וואס איז לימוד פשט פון פסוק ווי ס'איז דער פשט פונעם פסוק. און דאס איז אויך מודגש בענינינו, און דאס וועט מען קענען זען אויכעט ביי דעם ענין פון סוכה, דעם חילוק פון פירוש רשי על התורה, און דאס איז אויכעט מודגש בענינינו, מיר זעען דעם חילוק פון פירוש רשי אין חומש און פירוש רשי על השס. אין מסכת סוכה זאגט רשי, אז שם האט געבויעט די תיבה צוזאמען מיט נוח'ן. אז שם האט געהאלפן בויען די תיבה. און דער ראגאטשאווער איז פון דעם פירוש רשי מדייק דעם הכרח, דהמצוה הוה המציאות, לא הבנין. מ'האט גערעדט פריער אז דער ראגעטשאווער האט א חקירה וועגן דעם ענין פון בויען די סוכה צו דער בויען די סוכה איז געווען די מצוה פון בויען צו די מצוה איז אז ס'זאל זיין א אז ס'זאל זיין א תיבה איז די גמ' רשי אין גמרא אין סוכה זאגט רשי אז אז שם האט געבויעט מיט אים זאגט דער ראגעטשאווער אז פון דעם פירוש רשי איז ער מדייק וואס מ'האט גערעדט פריער אז ער האט א חקירה איז דער ראגעטשאווער איז מדייק פון דעם דעם הכרח אז די מצוה איז דער מציאות נישט דער בנין, והא ראיה אז שם האט אים געהאלפן בויען, זע איך אז ס'איז געווען דער, אויב ס'וואלט געווען דער אין די מצוה אויפן בויען, וואלט געדארפט זיין עשה לך און נאר נוח, באלד אז רשי זאגט אז שם האט עס געמאכט, לערנט ארויס דער ראגעטשאווער אז די מצוה איז אויפן מציאות פון בנין און נישט דער עצם בנין, נישט דעם עצם בויען. פארקערט ווי עס קומט אויס פון פירוש פון פירושו דרש י על התורה כנל סעיף ד, פריערט האבן מיר דאך געלערנט אז רש י האט אז נאך וואס מ'האט געברענגט די חקירה פונעם ראגעטשאווער האט דער רבי געזאגט אז ס'ווענדט זיך אין דעם חילוק פארוואס די תיבה איז געבויט געווארן, און דער רבי האט געזאגט אז רש י קומט אויס לויט דעם אז רש י קומט צו די מסקנא אז דער בנין התיבה איז געווען למה הטריחו כדי שיראו, איז דער עצם בנין געווען די מצוה, און דא קומט דער ראגעטשאווער און לערנט ארויס פון רש י אז דער עצם מצוה איז געווען אז ס'זאל זיין א תיבה, נישט אז ער זאל בויען די תיבה. לכאורה דאך דא קומט דאך אויס א פונקט פארקערט ווי מ'האט ארויסגעלערנט פריער דעם פשוטו של מקרא פון רש י, און יעצט אין גמרא. פון גמרא קומט אויס פון רש י אז ס'דארף זיין א בנין פון א תיבה און נישט דווקא נוח דארף עס בויען והא ראיה איך זע אז רש י זאגט אז שם האט אים געהאלפן, און דא אין די רש י אין רש י אין חומש זאגט רש י למה הטריחו פארוואס האט ער עס געדארפט אליין מאכן, ווייל ס'רעדט זיך דארטן וועגן דעם ענין אז דער בויען איז געווען דער ענין כדי שיראו. דער ביאור אין דעם, דער רבי ברענגט א געשמאקן ביאור וואס דער חילוק פון פון פון רשי אין פשוטו של מקרא און רשי אין שס. לויט פשוטו של מקרא איז נישטא קיין רמז פון לשון הכתובים, אז שם האט אים געהאלפן. אין פשוטו של מקרא שטייט נישט אין קיין ארט אז שם האט אים געהאלפן. אדרבה, פון דעם וואס דער פסוק איז מסיים, ויעש נוח ככל אשר ציווה אותו אלוקים כן עשה,

און דאס איז אויך מתאים מיט דער משמעות פון המשך הכתובים על אתר, נישט נאר פון דעם פסוק פון פון ויעש נוח, נאר ס'גייט אויכעט מיט דעם משמעות פונעם המשך הכתובים. פון דער הקדמה אז א ציווי עשה לך תיבת גומר, איז מוכרח אז די מצוה איז די פעולה, דער אייבישטער זאגט אים עשה לך תיבת עצי גופר, דו זאלסט בויען די תיבה, אז די מצוה איז אין די פעולה אין דעם בויען, כנל סעיף ה', און דעריבער געפינט מען אויך אין מדרשי התורה, דער רבי ברענגט אראפ אין אגדת בראשית און אין תנחומא אז די התעסקות אין בנין התיבה איז געווען כדי לעורר לתשובה, ובמילא אז דער עצם בנין איז די מצוה. זעהן מיר זעהן מיר אז ס'מתאים אויכעט מיטן המשך הכתובים, און ס'האט צוטון אויכעט מיט דעם ענין וואס שטייט ויעש נח אז ער אליין האט דאס געענדיגט, און אויכעט דער עשה לך תיבה אז די מצוה איז אין די פעולה, ממילא מוז רש י אין חומש לערנען אז וואס איז געווען די מצוה אין עשה לך תיבת עצי גופר, קומען צו די מסקנא אז דאס איז געווען אויף צו מעורר זיין די מענטשן זאלן תשובה טון, איי וואס וועט זיין מיטן ראטעווען? וועגן ראטעווען דער אייבישטער האט אנדערע סארט וועגן וועגן ראטעווען, פארשטייט זיך אז נאכדעם וואס איז געווען די תיבה האט אים דער אייבישטער געזאגט ער זאל אריינגיין אין די תיבה און דאס וועט אים ראטעווען, מה שאין כן דאס אלץ אין פירוש רש י על התורה. מה שאין כן בפירושו על השס, ווען רש י לערנט אין שס און רש י ברענגט און זאגט אז ס'רעדט זיך דארטן אז שם האט אים געהאלפן, נעמט אן רש י ווי עס קומט אויס מצד שיטת הגמרא, וואס דאס איז א הלכה. שיטת הגמרא אין שס איז אנדערש. א', ווערט נאר געזאגט אז שהיה נח הצדיק מוכיח בהם ואומר להם עשו תשובה וכו', אין גמרא שטייט דער לשון, דאס איז דער לשון פון די גמרא, שהיה נח הצדיק מוכיח בהם ואומר להם עשו תשובה וכו', שטייט אינגאנצן נישט דערמאנט אז ס'האט צו טון צו די תיבה, ביי אונז אין פסוק שטייט עשה לך תיבה, און רש י זאגט למה הטריחו אז ער זאל עס מאכן אויף זיי צו ברענגען צו תשובה, אין גמרא ווערט דערמאנט אז ס'איז צוויי עקסטערע סארטן זאכן. נישט פארבינדענדיג דעם ענין ההוכחה וההתעוררות לתשובה מיט דעם בנין התיבה, ס'איז צוויי זאכן, די גמרא זאגט אז אז נח האט זיי געהאלטן אין איין מוכיח זיין, טו תשובה טו תשובה, האט נישט צו טון מיט זיין בויען און זיי קומען און פרעגן פארוואס בויעסטו דאס מיט האלץ? און אפילו פון המשך הגמרא איז לכאורה זעהן מיר דא אז לויט שס וואס קומט אויס וואס איז דער עצם ענין, ווי געזאגט פריער אז דער ראגאטשאווער לערנט ארויס פון די רשי אז שם האט אים געהאלפן אז די מצוה איז נישט געווען אויפן בויען די מצוה איז נאר ס'זאל זיין א תיבה, זאגט דער רבי מען זעט דאס אין גמרא זייער קלאר, אין גמרא שטייט דארטן דער לשון שהיה נח הצדיק מוכיח בהם, אן דעם ענין פון תיבה, איי פרעגט דער רבי לכאורה אפילו פון המשך הגמרא שטייט דאך דארטן אמרו לו זקן, זיי האבן געזאגט דו אלטער איד, אלטער מענטש, נישט אלטער מענטש, תיבה זו למה, אויף וואס בויסטו די תיבה? אמר להם הקדוש ברוך הוא וכו' דער אייבישטער גייט ברענגען א מבול איז משמע אז זייער שאלה איז געווען אויף תיבה זו מציאות התיבה די גמרא זאגט נישט אמרו לו זקן למה אתה בונה תיבה זיי האבן געזאגט תיבה זו שוין דא א פארטיגע תיבה פארוואס אויף וואס איז די תיבה דאס שטייט גלייך דא ב', נאך א ראיה פארוואס די רשי לערנט אין גמרא דעם ענין אז ס'געווען נישט ער אליין, עס ווערט אין גמרא נישט דערמאנט אז די עשיית התיבה האט גענומען ק כ שנה, שטייט נישט אין קיין פלאץ אז די תיבה האט גענומען ק כ שנה, ממילא מוז רשי זאגן אז ס'איז טאקע נישט געווען לויט גמרא קען זיין אז ס'איז נישט געווען הונדערט און צוואַנציק יאר ווייל ער האט געהאט די הילף פון שם, ממילא איז די חילוק פון וואס רשי לערנט אין חומש אז ער גייט אט דער עצם עשה לך איז דאס געווען למה הטריחו אז ער זאל עס בויען ווייל דאס איז א חלק פון מעורר זיין אויף תשובה, מה שאין כן אין גמרא איז דער לשון דארטן אז ס'האט נישט צוטון ס'איז א צווייטע זאך אינגאנצן היה מוכיח נישט מיטן נישט מיטן בנין התיבה און פון דעם איז און פון דעם איז רשיס הוכחה אז לויט שיטת השס איז בנין התיבה געווען נאר צוליב הצלה, ממילא לויטן שיטת השס איז די בנין התיבה געווען נאר צוליב הצלה, ממילא האבן עס אנדערע אויכעט געקענט מאכן, איז נישט געווען דער מצוה דווקא אויף אים, און דער ענין פון מעורר זיין אנשי דור המבול צו תשובה איז אן ענין בפני עצמו, נישט פארבונדן מיט עשיית התיבה, דאס הייסט, די מצוה איז די מציאות התיבה, ווי געזאגט אינעם לשון פון הלכה, דער נפעל, דער אייבישטער האט אים געזאגט עשה לך תיבה, ס'דארף זיין א תיבה, אבער נישט אז דו מוזט עס מאכן, די מצוה איז נישט אין די מאכן, די מצוה איז ס'זאל זיין א תיבה, די פעולה וואס וועט ארויסקומען, דער נפעל, מה שאין כן רשי אין חומש איז פונקט פארקערט, רשי אין חומש זאגט אז די פעולה איז למה הטריחו, שטייט עשה לך, און דארטן שטייט נישט דערמאנט אינעם פשוטו של מקרא אז שם האט אים געהאלפן און אלס, מוז רשי קומען צו א מסקנא ווי די אנדערע סברה פונעם ראגעטשאווער אז דער ענין פון בויען די תיבה, דא איז געווען די מצוה. דער רבי איז מסיים, דאס הייסט די מצוה איז די מציאות התיבה, דער נפעל, במילא איז נישט געווען קיין חיוב אז נח אליין זאל בויען די תיבה, און ער האט זי געקענט בויען צוזאמען מיט אנדערע, אדער שם, ווי די גמרא זאגט וכיוצא בזה, שוין געווען נאך העלפערס דארטן. אות ז'. נאר דער רבי וועט אריינגיין יעצט אביסל טיפער און זאגן אז מען קען זאגן אז אפילו

ווי געזאגט פריערט איז נוח לויט דעם לויט דעם אז מיר זאגן אז עשה לך האט נוח עס געמוזט מאכן אליין און דערפאר איז נישט קיין וואונדער וואס האט אים גענומען הונדערט און צוואַנציק יאר, פארקערט ס'איז א וואונדער ווי האט ער עס געמאכט אין הונדערט און צוואַנציק יאר איז ווייל ער האט נישט געקענט מאכן קיין שליח, זאגט דער רבי אז מען קען זאגן אז אין פירוש ווען ער האלט אין פירוש אויפן שס האלט ער מיט די פוסקים וואס זיי זאגן אז א בן נוח קען יא מאכן א שליח כמותו אויב א בן נח קען יא מאכן א שליח כמותו, וואס דעריבער קען די השתתפות פון שם אין בנין התיבה פאררעכנט ווערן פונקט ווי נח אליין וואלט די תיבה געבויעט, וויבאלד שם האט דאס געטאן בשליחותו פון נוח'ן, ממילא קען זיין אז אין גמרא, לויט די גמרא קומט אויס אז ער האלט אויכעט מיט די זעלבע שיטה אז דער ענין פון די תיבה איז געווען דער בויען די תיבה און נישט פון די מציאות התיבה, ממש געוואלדיג געשמאק, ווי מען קען זאגן אויף ביידע אופנים, אז עוד יש לומר אז מען קען זאגן אז רשי אליין האלט אויכעט אז לויט די גמרא איז דער מצוה דארט געווען דער בויען די תיבה, איי עס שטייט דאך אין גמרא אז שם האט אים געהאלפן און נאך אנדערע קען זיין, האלט מען נישט, ווייל ער גייט מיט די שיטה אין גמרא, לויט די פוסקים וואס זיי זאגן אז א בן נח קען יא מאכן א שליח כמותו, אויב ער איז כמותו איז דאך עס אזוי ווי נח האט עס געבויעט.

בשעת דער ציווי אויף איינעם, אין פשוטו של מקרא, בשעת דער ציווי אויף איינעם אז ער זאל טון עפעס, קען ער עס נישט מקיים זיין דורך א שליח. ממילא איז אין פשוטו של מקרא, האט נח נישט געקענט עס איבערגעבן צו א צווייטן ער זאל עס מאכן ס'זאל זיין אזוי ווי ער האט עס געמאכט. ממילא איז מובן אז נח האט אליין געמוזט בויען די תיבה. אות ח. שוין גערעדט פיל מאל אז אלע פירושים אויף איין פסוק האבן א שייכות צווישן זיך. אויב ס'האט מער ווי איין פירוש האט עס א שייכות. ועל דרך זה בנידון דידן, אזוי אויך דא אין דעם ענין פון די תיבה האט עס א שייכות. בנוגע עשה לך, זאגט דער ראגעטשאווער, דער ראגעטשאווער לערנט ארויס זייער אינטערעסאנט, דארט שטייט עשה לך, לך מיינט משלך, אז די תיבה האט געדארפט זיין פון נח'ס געלט, נח האט געדארפט באצאלן פאר די האלץ, פאר די אלע זאכן וואס האט געמאכט די תיבה, אז נח האט געמוזט בויען די תיבה פון זיינע אייגענע נכסים, אזוי זאגט דער ראגעטשאווער, דארף מען זאגן אז דער פירוש אין עשה לך איז פארבונדן מיטן פירוש הנל,

ביי דער תיבה געפינט מען אויך ביי א סוכה. דער רבי האט דאך געזאגט פריער, דער רבי גייט אונז מחבר זיין דעם ענין פון די תיבה מיט דעם ענין פון סוכה, וואס די ביידע עניינים האבן א שייכות צווישן זיך, סוכה און תיבה האבן א שייכות צווישן זיך. דער אלטער רבי איז מבאר אין אין זיינע מאמרים, אין חסידות איז מבאר, אז סוכה איז בדוגמת תיבת נח, פארוואס? ווייל ביידע איז ענינם דער ענין פון שלום. אין תיבת נח זענען געווען אלע מיני חיות צוזאמען, פון דעסוועגן האט דארט געהערשט א מצב פון שלום. ס'איז געווען א מעין פון לא ירעו ולא ישחיתו וואס ישעיה הנביא זאגט אין די נבואה אויף לעתיד לבוא. לא ירעו ולא ישחיתו, און על דרך זה איז סוכה אויכעט, אזוי ווי אין תיבה איז דער ענין פון שלום, איז סוכה אויכעט ענינה שלום, שטייט א לשון ופרוס עלינו סוכת שלומך, ביז אז חזל זאגן כל ישראל ראויים לישב בסוכה אחת, זעט זיך אז סוכה איז דער ענין פון שלום. שטייט אין פסוק חג הסוכות תעשה לך. חג הסוכות תעשה לך, זעט מען אז די עניינים הנל האבן מיר דא אזוי, האבן מיר אז די תיבה מיט די סוכה האבן אין זיך א שייכות ביידע וועגן דעם ענין פון שלום, ביי ביידן שטייט דער זעלבער לשון, ביי איינעם שטייט עשה לך און דא שטייט דער לשון תעשה לך, זעט מען אז די עניינים הנל ביי דער תיבה וואס מען טרעפט אין תיבה קען מען טרעפן ביי סוכה. א' אז דער עצם בנין התיבה איז א מצוה ווי געזאגט פריער, יא, דער רבי וויל מחבר זיין דעם לשון פון לך אז דארף זיין משלך און עשה לך אז ער דארף עס טון אליין, אז די מצוה איז אין דעם בויען די תיבה, ב' אז עס דארף זיין עשה לך משלך, א צווייטע זאך, און ג' און אז די תיבה דער נפעל איז געווען צוליב הצלה. דער אייבערשטער האט אים געהייסן בויען א תיבה, האט עס געדארפט זיין פון זיינע, און די מצוה איז געווען צו בויען. וואס איז געווען די פעולה, דער נפעל פון די תיבה? הצלה! איז דוגמתם אויך דא ביי סוכה. פשוט געוואלדיג ווי דער רבי שטעלט צו די צוויי זאכן, ערשטנס ווי ס'איז צוגעשטעלט געווארן אז דער ענין פון תיבה איז דער ענין פון שלום, דער ענין פון סוכה איז שלום. יעצט האט דער רבי דריי זאכן וואס מען טרעפט אין תיבת נח, מען וועט עס טרעפן די זעלבע זאך אין סוכה. דערנאך וועט דער רבי טרעפן אז ס'איז דא חילוקים אין זיי ביידע. אבער וואס דער חילוק פון תיבת נח וואס איז געווען פאר מתן תורה און סוכה וואס איז נאך מתן תורה פשוט געשמאק תענוג רוחני צו לערנען אט די ווערטער די דריי זאכן איז אז ערשטנס אז דער עצם בויען א תיבה איז א מצוה ווייל ס'שטייט עשה לך צווייטע זאך אז ס'שטייט עשה לך מיינט דאס אז אז ס'דארף זיין משלך פון זיינע געלט און נאך א זאך אז די תיבה דער נפעל וואס ס'ווערט פון די תיבה איז הצלה זאגט דער רבי מ'טרעפט די זעלבע זאך אין סוכה א', עצם עשיית הסוכה איז א מצוה, דער רבי ברענגט אראפ אין אלטן רבי'נס שולחן ערוך און א גאנצע אריכות אז די מצוה איז אז מען דארף מאכן אז ס'דא א מצוה אין מאכן די סוכה, ביז אז לויט דעם ירושלמי דארף מען דערויף מאכן א ברכה לעשות סוכה. אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לעשות סוכה. דאס איז איין זאך. די זעלבע זאך ווי ביי נח'ן, עשה לך, האט ער דאס געדארפט מאכן, איז עצם עשיית סוכה איז א מצוה צו מאכן די סוכה, נישט נאר ס'זאל זיין א סוכה, נאר דארף מאכן די סוכה. די סוכה דארף זיין לך משלך. ס'דארף זיין פון דיינע. ג. וואס דער מכוון פון ישיבה בסוכה, אזוי ווי ביי דעם מכוון פון די פון די תיבה זאל זיין הצלה, איז אזוי אויך דער מכוון פון ישיבה בסוכה, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים, אז מ'דארף וויסן אז דער מכוון איז ווייל דער אויבערשטער האט אונז ארויסגענומען פון מצרים, האט אונז אריינגעזעצט אין סוכות. והמה היו ענני כבודו שהקיפם בהם לצל, ער האט עס געמאכט פאר א ס'זאל זיין א שאטן, ס'זאל זיין צל, לבל יכה בהם שרב ושמש זאל נישט ס'זאל זיי נישט קלאפן זיי די זון און די שטארקע היץ, ודוגמא לזה ציוונו לעשות סוכות העשויות לצל, דערפאר האט דער אייבישטער אונז געהייסן מאכן אז ס'זאל זיין דער ענין פון א סוכה. געשמאק צו אראפברענגען, אין הערה צוויי און פֿופֿציק זאגט דער רבי, ועיין בב"ח, זייער זייער וויכטיג מ'זאל וויסן וועגן דעם, עיין בב"ח, און אזוי איז אויכעט משמע פון אלטן רב'ן שלחן ערוך, אז די כוונה, וואס מען דארף האבן ביי דעם ענין ווען מען גייט אריין אין סוכה דארף מען האבן די כוונה אז ס'איז למען ידעו דורותיכם מען דארף מכוון זיין אז מען גייט אריין אין סוכה צוליב דעם ענין זאגט דער אלטער זאגט דער ב"ח און דער אלטער רבי ווייזט אויס אין שלחן ערוך אויכעט אזוי איז אזוי אויכעט בציצית ביי תפילין דארף מען אויכעט אינזינען האבן פארוואס מען טוט דאס אויך חלק מקיום המצוה ולא ככוונת שאר המצוות. ביי אנדערע מצוות טו איך א מצוה ווייל דער אייבערשטער האט געהייסן, ביי די מצוה מוז זיין דער ענין וואס איך טראכט פארוואס איך טו די מצוה, די סיבה און דער טעם פארוואס איך טו די מצוה. ממילא האבן מיר זייער געשמאק די דריי זאכן וואס איז גלייך סוכה מיט דעם ענין פון תיבה, ס'דארף זיין דער עצם בנין התיבה, דער עצם בנין הסוכות דארף זיין איז א מצוה, ירושלמי זאגט אז מ'דארף מאכן א ברכה, ביי נוח'ן האט מען שוין געזאגט אז ס'דארף זיין איז געווען א מצוה אז ער זאל בויען די סוכות, עס דארף זיין של לך משלך אזוי ווי ביי סוכה דארף זיין אזוי ווי די תיבה אזוי דארף זיין ביי סוכה, און די תיבה איז דא איז דאס אויך א ענין פון הצלה, און דא איז דאס אויך געווען א ענין פון הצלה, געווען א ענין פון אז זאל נישט ווערן צוקלאפט פון די זון און פון דאס, און הקדוש ברוך הוא ציוונו לעשות סוכות עשויות לצל, דערפאר איז דער ענין פון סוכות. אף על פי כן, וואס מיר זעען דאך די דריי זאכן וואס איז גלייך אינגאנצן איינע צו די אנדערע, געפינט מען א חילוק צווישן זיי, א געוואלדיגער חילוק צווישן זיי. צוויי חילוקים דער רבי ברענגט, א' ביי די תיבה האט דווקא נח אליין געדארפט בויען די תיבה, מה שאין כן ביי סוכה, כאטש ס'איז א מצוה, געזאגט פריער אז ס'איז א מצוה צו בויען די סוכה אזוי ווי ס'איז א מצוה צו בויען די תיבה געווען, קען אויך א צווייטער בויען די סוכה פאר אים. ער דארף נישט בויען אליין, ס'טאקע א מצוה צו בויען די סוכה, אבער א צווייטער קען בויען פאר אים. ב. נאך א חילוק וואס מ'טרעפט פון סוכה ביז תיבה, די תיבה מוז זיין לך משלך, נישטא קיין מ'קען דא נישט דרייען זאגן אנדערע זאכן, ס'האט געמוזט זיין נוח'ס תיבה, ער האט געדארפט, ער האט געדארפט באצאלן, ס'האט געדארפט זיין זיינע אייגענע נכסים. מה שאין כן בסוכה, שטייט קלאר, איז אדם יוצא ידי חובתו בסוכתו של חברו, ער קען אריינגיין אין א סוכה שאולה. פארוואס? ווייל דער אלטער רבי זאגט אין שלחן ערוך קלאר דעם לשון ווארום, הרי היא כשלו. זעען מיר א חילוק, א דריי זאכן וואס זענען גלייך סוכה מיט דעם ענין פון די תיבה, דערנאך איז דא צוויי זאכן וואס זענען פארט אנדערש, ווייל די תיבה האט געמוזט זיין נוח זאל עס בויען, ביי א סוכה מוז נישט זיין אפילו עס איז א מצוה, און דער ירושלמי זאגט אז מען דארף מאכן א ברכה, די צווייטע זאך אז די תיבה איז האט מען געזאגט אז ס'דארף זיין לך משלך איז אבער א תיבה א סוכה שאולה איז כשר און א תיבה האט געדארפט זיין דווקא פון נוח'ס פארמעגן אות ט' ויש לומר אז דאס איז פארבונדן מיט דעם כללות'דיגן ענין העבודה פון נוח בשייכות צום מבול ס'האט א שייכות די צוויי חילוקים וואס מיר טרעפן האט א שייכות בכלל אין דעם ענין פון נוח מיט דעם ענין פון מבול ובהקדים מ'דארף מקדים זיין וואס דער זוהר זאגט דער זוהר איז מבאר דעם חילוק ההנהגה פון נוח'ן און די צדיקים וואס זענען געווען נאך אים, ס'איז א געוואלדיגע חילוק פון נוח'ן ביז די צדיקים וואס זענען געווען נאך אים. און דער זוהר זאגט אזוי, אז נוח האט נישט מתפלל געווען על דורו, דער לשון פון זוהר, לא בעא רחמין על עלמא, ער האט נישט געבעטן קיין רחמים אויף די וועלט, און דעריבער, זאגט דער זוהר, ווערן די מי המבול אנגערופן מי נוח. לכאורה האט דאך געדארפט ווערן אנגערופן נח איז דאך געווען דער וואס איז געראטעוועט, פארוואס ווערט אנגערופן דער מבול מי נח? מי המבול פארשטיי איך, אבער וואס איז מי נח? און דער רבי זאגט אינטערעסאנט אז מי נח ווערט עס אנגערופן אין די הפטורה פון פרשת נח, די הפטורה וואס מיר וועלן לייענען דעם שבת, וועט מען לייענען דארטן מי נח. און דער זוהר זאגט דביה הוו תליין דלא בעא רחמי על עלמא, פארוואס ווערט עס אנגערופן מי נוח? ווייל דער מבול איז געקומען ס'איז תלוי אין דעם ענין פון וואס נוח האט נישט געבעטן רחמים אויף די וועלט, מה שאין כן די צדיקים וואס נאך אים האבן זיך מוסר נפש געווען אויף בני דורם, דאס איז דער חילוק פון נוח ביז די צדיקים שפעטער, ווי מען געפינט ביי משה רבינו, וואס האט זיך אזוי ווייט מוסר נפש געווען וואס האט געזאגט ואם אין אויב דו פארגיבסט נישט די אידן מחני נא מספרך אשר כתבת מעק מיר אויס פונעם ספר וואס דו האסט געשריבן פון תורה וואס לכאורה קען מען דערויף פרעגן לכאורה קען מען פרעגן אויף דעם א קשיא חזל זאגן דאך די גמרא זאגט אין סנהדרין כנל ווי מ'האט געברענגט פריערט אין די שיחה אז נח האט מוכיח געווען בני דורו און זיי מעורר געווען לתשובה זעט מען דאך אז אים האט געארט דער מצב פון בני דורו, און לויט די פירוש וואס מ'האט גערעדט פריערט האט ער זיי מוכיח געווען הונדערט און צוואַנציק יאר, היינט פארוואס האט ער אויף זיי נישט מתפלל געווען און מעורר געווען רחמים? אויב ער האט זיי מעורר געווען אויף תשובה, זעט דאך אז עס האט אים יא געארט וועגן די מצב פון די וועלט, פארוואס האט ער זיי נישט מעורר געווען ווי זאגט דער ווי זאגט דער זוהר אז ער האט זיי נישט מעורר געווען רחמים אויף זיי? דער לשון פון זוהר דלא בעא רחמי על עלמא. איז דער ביאור אין דעם א געוואלדיגער געשמאקער ביאור, און ס'גיט א נייע ליכטיגקייט אויף דעם ענין דעם חילוק פון נוח'ן ביז די צדיקים פון שפעטער און דער עיקר דער חילוק פון נוח ביז משה רבינו. איז דער ביאור אין דעם, די תוכחה פון נוח'ן איז געווען בעיקר נישט מצד זיין מסירות נפש פאר אנשי דור המבול, ער האט זיי נישט ער האט זיי נישט מוכיח געווען ווייל ער האט געהאט מסירות נפש אויפן דור המבול, נאר בכדי צו מקיים זיין דעם ציווי השם, דער אייבערשטער האט אים געזאגט אז עשה לך א תיבה, און דו זאלסט זיי מוכיח זיין אז ס'גייט קומען א מבול. וויפיל דער ציווי פונעם אייבערשטן איז געווען, אויף דעם האט ער עס געטאן. בעטן רחמים אויף זיי, דאס האט ער נישט געטאן. וואס דערפאר שטייט אין חסידות, אז נוח לא נת, שטייט שטייט אין ספר המאמרים תש"א פונעם פריערדיגן רעבן, און דער לשון איז, לא נתן עצמו על זה אשר תוכחתו והתראותיו יפעלו עליהם לעוררם לתשובה. נח האט זיך נישט אוועקגעגעבן זיין לעבן אז זיין תוכחה, זיין זאגן זיי מוסר און זיינע ווארענונגען זאלן האבן א פעולה אז זאלן טון תשובה, ווייל מיט זיין תוכחה איז ער געווען אויסן בעיקר צו מקיים זיין דעם ציווי השם וואס ער איז נצטווה געווארן, דאס איז אלץ וואס ער האט געטון, און דערפאר לא בעא דער לשון, דער רבי לייגט צו אין סוגריים, דאס וואס דער זוהר זאגט לא בעי רחמין על עלמא, לייגט דער רבי צו לא בעי במסירות נפש כמשה רחמין על עלמא. ער האט געבעטן, אבער נישט מיט מסירות נפש ווי משה רבינו. מה שאין כן משה רבינו, וואס אים איז געווען נוגע דער מצב פון אידן, ביז אז זיי זענען אים געווען נוגע, פונקט ווי ער אליין, משה רבינו האט געפילט יעדן אידן ווי ער פילט זיך אליין, האט ער זיך מוסר נפש געווען פאר זיי. ער האט מתפלל און מעורר רחמים געווען ביז צו זאגן ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת, איז געוואלדיג דער חילוק פון משה רבינו ביז דעם ענין פון נח, נח האט מקיים געווען וואס דער אייבישטער זאגט אים אבער נאר וויפיל דער אייבישטער האט אים געזאגט, זיי זיי מעורר צו תשובה, בעטן רחמים אויף זיי, דאס האט ער נישט געטון, זייער געשמאק דעם סוגריים וואס דער רבי האט אריינגעלייגט אין די שיחה, און דערפאר לא בעי, נישט לא בעי רחמין על עלמא, נאר לא בעי במסירות נפש כמשה רחמין על עלמא. אות י', מיט דעם וועלן מיר מסיים זיין די שיחה. און דאס איז אויך דער חילוק צווישן תיבת נח און סוכות. יעצט וועט מען פארשטיין אויך דעם חילוק, לויט דעם ווי מען פארשטייט דעם חילוק פון נח'ס הנהגה אינגאנצן וועגן דעם דור המבול, און משה רבינו'ס הנהגה מיט די אידן, וועט מען אויך זען דעם חילוק צווישן תיבת נח און סוכות, וואס סוכות האט צו טון, ווי געזאגט פריער דער חילוק איז דער עיקר נח און משה, דא איז אויכעט, ווייל סוכות איז דאך קיבל משה מסיני ומסרה כו', ממילא טוט מען טרעפן דעם חילוק פון סוכות ביז תיבת נח. ענין הנ"ל, אז ער האט נישט געבעטן רחמים על בני דורו, דאס וואס מען האט ערשט געלערנט אז ער האט נישט געבעטן רחמים על בני דורו, ער האט זיי נאר מוכיח געווען, האט זיך אויסגעדריקט בבניין התיבה, וואס האט זיך עס אויסגעדריקט, ווען ער האט געבויעט די תיבה, האט ער זיי געזאגט אז ס'גייט קומען א מבול, די מין ההצלה כפשוטו פון מי המבול, דאס וואס ער האט געמאכט, געבויעט א תיבה און האט זיי געזאגט אז ס'גייט קומען א מבול, די מין ההצלה וואס איז געווען בנין התיבה איז געווען, זי האט געקענט ארייננעמען נאר נח ובני משפחתו, געוואלדיג, געוואלדיג, געוואלדיג וואס מ'זעט וואס דער רבי זאגט דא. ווען נח האט געבויעט די תיבה, וואס דאס איז געווען דער ענין פון די הצלה, און יעמאלט האט ער זיי מוכיח געווען, וואס איז געווען דער בנין התיבה? ס'איז געווען, וואס איז זי געווען? זי האט געקענט ארייננעמען אין זיך נאר נח'ן ובני משפחתו, נישט בני דורו. ס'איז געווען נישט נישט געווען קיין ארט פאר בני דורו. ומהאי טעמא גופא איז אויך דער בנין כפשוטו געווען נאר דורך אים און פון זיינע נכסים לך משלך. וויבאלד האט די תיבה געדארפט געבויעט ווערן אז ס'זאל ראטווען נאר אים מיט זיין משפחה און זיי נישט, איז דערפאר האט איז דא איז די הדגשה וואס ביי די תיבה האט עס געמוזט זיין דווקא דורך אים אליין וויבאלד אז ס'איז פאר אים, און אויכעט פון זיינע נכסים ווי מ'טייטשט עשה לך דו זאלסט עס בויען און עשה לך משלך. פשוט געוואלדיג דער דער צושטעל, דער צושטעל דארט פשוט געוואלדיג דא. מה שאין כן לאחר מתן תורה, ווען אידן זענען געווארן א מציאות פון איין ציבור, זענען ארויסגעגאנגען פון כלל פון בני נח יעמאלט, ובפרט לאחר שנכנסו לארץ, נאך מתן תורה ווען מ'איז אריינגעגאנגען אין ארץ ישראל, ווען זיי זענען נתחייב געווארן די ערבות וואס די גמרא ברענגט אראפ אין סנהדרין, ווען די אידן האבן באקומען די תורה זענען זיי ארויסגעגאנגען פון גדר פון בני נח, זיי זענען אריינגעגאנגען אין ארץ ישראל זענען זיי געווארן האבן זיי באקומען דעם חיוב פון ערבות אז יעדער איינער איז פאראנטווארטליך און ער איז ערב פארן צווייטן, זיי זענען געווארן א מציאות אחת נצחית. ווי דער רבי ברענגט אראפ דעם לשון פונעם ראגעטשאווער, אז זענען געווארן א מציאות אחת נצחית, געווארן איין מציאות, ס'איז געווארן א ציבור עם ישראל זענען געווארן איינס, וואס יעדן אידן איז נוגע די מציאות פון דעם צווייטן אידן. ובפרט ביי די מצוות אין וועלעכן דער ענין האחדות שטייט בגלוי ווי מצוות סוכה, איז אין יעדן זאך זעט זיך ארויס דער ענין פון אחדות פון אידן און איין מציאות, בפרט ביי די מצוות פון פון פון אחדות, וואס ס'שטייט דאך בגלוי, ווי געזאגט פריער, ביי מצוות סוכה שטייט דאך דער ענין אז דער ענין פון שלום, און ס'שטייט דער ענין ראויין כל ישראל לישב בסוכה אחת, ופרוס עלינו סוכת שלומך, כנ"ל סעיף ח', קען אויך די מעשה המצוה פון א צווייטן אידן פאררעכנט ווערן ווי ער האט דאס געטון. איז ביי נח'ן איז געווען דער ענין פון די תיבה איז געווען נאר פאר אים און זיין משפחה, עס איז נישט געווען גרעסער פאר אלעמען, נו ער האט עס געדארפט בויען אליין, מה שאין כן ביי אונז, נאך מתן תורה האבן מיר זענען ערבים איינער צום אנדערן, מיר זענען ארויסגעגאנגען פון גדר פון בני נח, איז יעמאלט די די מעשה המצוה פון א צווייטן אידן פאררעכנט ווערן ווי ער האט דאס געטון, עס ווערט גערעכנט פונקט ווי ער אליין האט עס געטון, אויך א סוכה של חברו, איז גדר פון שלו ממש, דערפאר איז דערפאר ביי סוכה קען איז אנדערש ווי ביי תיבת נח, נאר מען קען טאקע יוצא זיין מיט א צווייטנס סוכה אפילו ער גייט אריין אין א צווייטנס סוכה איז דאס א, הרי היא כשלו, און דער צווייטער קען בויען די סוכה אויכעט פאר אים, ווייל ס'איז א אנדער סארט גדר ווי ס'איז געווען ביי נח, און ביי נח האט עס נישט געקענט זיין, איז די צוויי חילוקים, דער רבי ברענגט אז ס'איז דריי זאכן וואס זענען גלייך, און צוויי זאכן וואס זענען נישט גלייך, אז ביי נח האט ער געמוזט בויען די תיבה, און ביי די סוכה אפילו אז ס'איז א מצוה צו בויען א סוכה ווי דער ירושלמי זאגט, קען מען אליין בויען, קען מען בעטן א צווייטן צו בויען די סוכה. און די צווייטע זאך אויך אז ס'דארף נישט זיין דווקא שלו, עשה לך משלך, נאר ס'קען זיין אפילו סוכה שאולה, זאגט דער רבי מה שאין כן, מה שאין כן ביי סוכה איז אינגאנצן אנדערש, און אויך א סוכה של חברו איז אין גדר פון שלו ממש, און אז דער צווייטער האט עס געבויט איז דאס אויך אז ער האט עס געבויט ווייל מיר זענען אלע א מציאות אחת נצחית. און ער איז יוצא ידי חובתו וויבאלד זיי זיינען כגוף אחד.